זאל ער נעמען א ביישפיל פון סלאווען, זעהט ווי בראוו און געדולדיג זי שפאנט. לאזעבניק רופט זיך אפ מיט כעס, זאלסט מיר ברוך מער נישט פרעגן ווי איך פיל זיך. שפירא זאגט ווייך און קלעמענדיג, נו גוט, כ'וועל נישט פרעגן. אבער דיין טארבע זאק, אויב דו ווילסט, קען איך נעמען אויף אביסל צייט, גיב אים מיר.

איך מאך שלום מיט דער שווערקייט פון שפאנען און מיט דער לאסט פונעם כאלאט און פון דער טארבע אויף דער פלייצע. איך קאן נישט פארלייקענען אז זייער לאסט הויבט מיך אן דריקן. איך קען אויך נישט פארלייקענען אז אזא מענטש ווי לאזעבניק האט שוין טאקע אפשר בעדארפט אנהויבן קרעכצן. אבער שפירא

דער אפהילך פון אונזערע טריט איז א פרעמדער אפהילך, ער טראגט פחד אין זיך, די ליכטיגע זון בלאנקט אפ אין די שפיציגע שטיקעס פון די זעלנערישע ביקסן, די שטיקעס ברענען, די סטאדעס ריקן זיך אוועק, אבער ס'איז סיי ווי גוט וואס מיר דערזעען זיי, א סימן א ישובל קומט אונז אנטקעגן, א דערפל ביי דער זייט פון שליאך, א דערפל, א דערפל, אט דערנענטערן מיר זיך טאקע צו דעם

איז שוין אקוראט איבער אונזערע קעפ, און אונזערע שאטנס זענען שוין אינגאנצן איינגעשרימפן אונטער אונזערע שווער קלאפנדיגע טריט. לויט אלע געזעצן פון עטאפ מארשן קומט אונז אן אפרו, אונזער סטאראסטע אברהם יעפימאוו פרעגט ביי מיין בלאנדהאריגן זעלנער פארוואס שטעלט זיך די פארטיע נישט אפ דא ביי דעם דערפל, דער זעלנער ענטפערט רואיג און געלאסן דאס ערשטע מאל וואס ער עפנט זיינע ליפן, דער אפרו וועט זיין ביים צווייטן דארף נישט ווייט פון דאנען, נאך א גאנצע שעה זעמליאק. דאס ווארט זעמליאק קומט ארויס פון זיין מויל ווארעם פריינטליך. דאס ווארט האט אין זיך אסאך מענטש-ניואנסן, גארנישט קיין ארעסטאנטישקייט אין זיך. ס'איז דאך שוין אבער א האלבער טאג, טענה'ט יעפימאוו, די פארטיע מוז אפרוען. אוודאי דארף זי אפרוען ענטפערט דער זעלנער, נישט אפשטעלנדיג דעם אימפעט פון זיין שפאן, אבער מיר האבן אנגעהויבן אונזער מארש מיט א שעה צו שפעט, מוזן מיר אניאגן די שעה, אזוי איז דער באפעל זעמליאק, נישט צו מאכן באפעל. דעם אפיציר ארט עס נישט טענה'ט יעפימאוו, ער זיצט זיך אין זיין קארעטע. יא.

האט מיר געגעבן הייסט עס א נדבה, איך האב הייסט עס אויפגעוועקט אין איר א רחמנות צו מיר, מוטערליכע רחמנות, ווי איך שעם זיך נישט, ווען איך בין נישט צופיל שוין פארהארטעוועט, וואלט איך נישט איינגעהאלטן דעם הייסן זודיגן שטראם וואס האט ארומגעכאפט מיין הארץ און א ריס געטאן זיך צו מיין האלז, איך וואלט געלאזט דעם שטראם אויפלייזן זיך אין טרערן, ס'וואלט געווען גוט ווען איך טו עס,

דעם האַרטן לעדער, מיר בלײַבן אָנגעטאָן נאָר אין לײַבנטענע הױזן און העמד. אױך די פֿיס-טיכער, פּאַרטיאַנקעס בלע״ז, װיקלען מיר אַראָפּ. די פּענעמער זון-אָפּגעברענטע פֿלאַקערן אױף אונדז, מיר דעקן זײ איבער מיט די קײַלעכדיקע אַרעסטאַנטסקע היטן אונדזערע, װעלנדיק כאָטש אױף אַ רגע פֿאַרשטעלן זיך מיט זײ פֿון דער זון.

לאָזט מיך צורו, איך בעט אײַך! ברומט אַרױס לאַזעבניק מיט כּעס. פֿאַר װאָס אַזױ אין כּעס? דולט מיר נישט קײן קאָפּ! איך פֿאָכע מיט דער נשמה! און איר, װאָס איך? איר זעט דען נישט, אַז איך ברעך אײַן? לאַזעבניקס קול הילכט אָפּ װי מיט אַ יאָמער. אַלע דערבײַ הױבן אױף די קעפּ, און איך, איך פֿאַרשטײ נישט זײַן געװאַלד. כ'האָב בפֿירוש גאָרנישט געמײנט. סלאַװיק קוקט אױף מיר,

איך פארשטיי נישט וואס איר מיינט, זאגט יעפימאוו פאר'חדש'ט. נישטא וואס צו פארשטיין, חבר סטאראסטע, זאגט לאזעבניק מיט א הארטן קול, ווען כ'האב נאר געלט ביי זיך. איר מיינט געלט דעם קאנוואוי זעלנער? יא, הלוואי האב איך נאר געלט ביי זיך, זאגט לאזעבניק, אבער וואס קומט ארויס? דערווייל נאר ווייס איך אז איך וועל אזא מארש נישט אויסהאלטן. רעדט אייך נישט איין קיין אומזין, זאגט סלאווע, איר וועט אויסהאלטן ווי מיר אלע האלטן אויס? א חרפה צו הערן אזוינס, נאך קיין איין טאג נישט אפגעמארשירט און א מענטש רעדט שוין וועגן נישט אויסהאלטן טאקע ווייל דער ערשטע טאג איז שוין און שוין פיל איך אזוי איז א סימן אז אלץ איז קעגן מיר. וואס הייסט קעגן אייך שטייט סלאווע נישט אפ? דאס הייסט אז איך וועל נישט אנקומען אהין ווי איך דארף אנקומען,

אַלײן, אומזיסט און אומנישט. שאַפּיראָ שאַרט צו זײַן פּנים צו מײַנעם און זאָגט מיט זײַן כאַראַקטעריסטישער שטילער טרױעריקײט, איר זעט, אַז ס'איז ריכטיק, װאָס איך האָב אײַך געזאָגט. איצט זאָגט, זאָגט ער עס אַלײן, ער האָט מורא, אַז ער װעט נישט אױסהאַלטן, אַז ער װעט פֿאַלן אין מיטן װעג. װאָס זאָלן מיר טאָן מיט אים? איך װײס נישט, זאָג איך, איך װײס נישט, צי איך

שפירא רעדט צו מיר שטיל אויפן אויער, אפשר וואלטן מיר פארט עפעס געטוה? איר מיינט פאר לאזעבניקן? יא איך מיין, נו, נעמט אים אויף די פלייצעס און טראגט אים, ער וועט זיך לאזן. שפאס אין א זייט, וואס א שטייגער מיינט איר זאלן מיר טון? אפילו סלאווע האלט אז מיר דארפן פרובירן. אויב עפעס טון און עפעס פועל'ן ביים קאנוואוי איז שוין סלאווע בילכער זאג איך, א פרוי איז בילכער, זי בעריעט זיך, זי האלט זיך בראוו, אבער מיר זעען דאך ווי אנגעשטרענגט זי איז ביים מארשירן, ווי אירע אקסלען זינקען אפט ארונטער. סלאווע וועט פאר זיך בשום אופן נישט ערלויבן, זי איז אן אנדער סארט מענטש, מיר האבן דאך שוין וועגן דעם גערעדט צווישן זיך.

יא, איך מיין אזוי, מען דארף אים פארשטייט זיך אנבאטן א גוטע פארגיטיגונג, ווען איך האב געלט ביי זיך וואלט איך פרובירט. איר שטעלט מיך ווידער אין א פארלעגנהייט באריס, פארוואס רעדט איר נישט אפן? איך האב אייך דוכט זיך שוין געזאגט אז די צען רובל וואס איך האב האלט איך נישט פאר מיין אייגנטום, ס'איז אייערס און לאזעווניק'ס און סלאווע'ס און יעפימאוו'ס ווי מיינס, איר מיינט אז מען קען פאר דעם געלט פועל'ן?

אויך די... אויך די חכמה האט איר שוין איינמאל געזאגט, באריס, נו, אויב אזוי וועל איך פרובירן רעדן מיטן קאנוואיר וועגן אייך, אייך ארויפנעמען אויפן פיהל פארן ביסל געלט. חלילה חלילה, שפירא כאפט אן מיין האנט און דריקט זי, נישט דאס האב איך געמיינט, פארגיט מיר, איך מיין דורכאויס לאזעווניקן, מיר ביידע ציטערן נישט טאמער טרעפט זיך עפעס מיט אונז אונטערוועגנס,

דארפן מיר אנקומען צום גרעניץ פון כנען, צום צוגעזאגטן לאנד, איר געדענקט דאך מסתמא חומש, אוודאי געדענק איך, אבער וואס פאר א שייכות האט עס אהער? ס'האט א שייכות, ס'האט, רעדט שפירא מיט א פארכאפט קול, אלץ וואס האט צו טוען מיט וואגלונג, מיטן אויסקוק אויף ערגעץ אנקום, האט א שייכות מיט אונז, איר פארשטייט? ערגעץ אנקום, מיר מוזן דאך אנקומען, מיר מוזן! און אָט איז די שוועל, די גרענעץ, נאָך אַ טראָט, נאָך אַ טראָט, און מיט אַ מאָל, האַלט! טאָרסט נישט אַרײַנגײן אין כּנען, איינער, איינער נעמט און שטאַרבט בײַ דער גרענעץ, איר געדענקט, אַפֿילו משה אַליין האָט זיך געבעטן בײַ גאָט, איר געדענקט? וואָס רעדט איר, שאַפּיראָ, איר פֿאַרגלײַכט לאַזעווניקן צו משהן?

אוודאי באפאלן אזא פחד. אבער משה האט דאך גאט בפירוש אנגעזאגט אז ער וועט נישט אריינגיין. נישט קיין חילוק זאג איך אייך, איינער קען פארכאפט ווערן פון אזא פחד אפילו, אפילו ווען נישט געווארנטערהייט. אמאל ווערט אזא נישט געווארנטער פחד נאך פיינליכער. און טראכט זיך נאר גוט אריין אין משה'ס בעטן זיך, א בעטן זיך וואס איז זיכער פול געווען מיט הייסע טרערן און מיט גרויל, איר פארשטייט, נישט אריינגיין, אקוראט ווען דו שטייסט ביים סאמע אריינגאנג, טראכט זיך נאר גוט אריין, וואס טוט זיך מיט אייך, נישט אנדערש סיידן איר אליין הייבט אן פארכאפט צו ווערן פון אזא פחד, ניין ניין בעט זיך שפירא, גלויבט מיר אז ניין.

מיר זעען ווי דער דאקטאר שפרינגט אראפ פונעם אפיציר'ס קארעטקע וואס שטייט א הונדערט פוס פאראויס פון דער מחנה, ער איילט צו צו די רייען און אט איז ער שוין נעבן די אוועקגעפאלענע. אויך דער אפיציר קומט אראפ פון דער קארעטקע און שפאנט מיט געמאסטענע טריט צו דער מחנה. ער קומט צו צום דאקטאר, מיר אלע ווארטן מיט פארכאפטן אטעם, עס נעמט אפאר מינוט און מיר אטעמען לייכט אראפ. די אוועקגעפאלענע זענען טאקע קראנק געווארן

לאָזן זיך אַהין. גלײַך נאָך דעם צעטראָגט זיך דער באַקאַנטער באַפֿעל-אױסרוף, פּאַרטיאַ, מאַרש! מיר שטעלן זיך אױף סנײַ אױס און מיר הײבן אָן דאָס װײַטערדיקע מאַרשירן. ס'איז אַזײגער דרײַ. די זון נעמט זיך פּאַמעלעך נײגן צו איר מערבֿ און טאַנצט אונטער אױף די ביקסן.

און אין א קורץ גרוי כאלאטל, אפשר רופן עס זשעקעטל, הגם ס'איז נישט גענייט לויט איר פיגור און לויט איר מאס, זעהט עס נישט אויס שלעכט אויף איר. אן דעם גרויסן אויבער כאלאט אויף זיך, קוקט זי איצט אויס דין און בויגעוודיג, איר קאפ

צוגעבויגן מיטן קאפ צו די אייגענע קני און אזוי געזעסן ביז ער האט זיך געמוזט אויפהייבן צום ווייטערדיגן מארש. ער האט זיך אויפגעהויבן און גענומען שפאנען אזוי ווי אין א שלאף. באריס האט אים באדארפט אונטערהאלטן ביים ארעם ביז זיינע פיס זענען ביסלעכווייז אריין אינעם ריטם פונעם גאנג, און אט זע איך אים א טראט הינטער מיר שפאנען מיט אַ טרויער-פֿלעגמאַטישער רעזיגנאַציע אויף זײַן פּנים, דער מענטש ווערט פֿאַר מיר אַלץ מער און מער רעטעניש. באָריס, הינטער מיר, גיט מיר אַ קלאַפּ איבער דער פּלייצע און זאָגט שנעל, פֿליסטערנדיק, פּרובירט אַ רעטונג מיטן זעלנער נעבן מיר. אין אמתן, טראַכט איך שוין אַליין וועגן דעם. איך זאָג צו סלאַווען, וואָס דענקט איר, עס לוינט זיך צו רעדן מיט אונדזער זעלנער וועגן לאַזעבניקן?

האב איך מיך געשטעלט אין אייער ריי כדי צו שפאנען מיט אייך פוס אין פוס, איך בין זיך מודה פאר אייך, נעמט מיר נישט פאר אומגוט מיין אפנקייט, פארקערט מיר געפעלט אפנקייט, כאטש איר מאכט נישט קיין איינדרוק פון אן אפענעם, דערפאר געפעלט עס מיר נאך מער, און איך בין לויט מיין כאראקטער אינגאנצן נישט קיין פארבארגענע, אינגאנצן נישט. נו יא, יא, פרובירט א רעטונג מיטן קאנוואויער, און געדענקט, זאל אייך נישט איינפאלן פראווען קאוועלערסטווע צו רעדן מיטן קאנוואויער וועגן מיר, ארויפצונעמען מיך אויף א פור. אזא קאוועלערסטווע האב איך נישט ליב, איך בין נישט קיין קראנקע דאמע. איך דערהיט א געלעגנהייט צו פארפירן א שמועס מיטן קאנוואויער,

איר האָט אַ סך געלט? פֿרעגט תּמימותדיק דער זעלנער. איר װײסט דאָך, אַז איר טאָרט נישט האָבן קײן געלט בײַ זיך? נײן, נישט קײן סך. אַלץ צוזאַמען, אַלע צוזאַמען דאָ צװישן זיך, האָבן מיר טאַקע אין גאַנצן נאָר צען רובל. איך זאָג אײַך דעם אמת, איך האָב דאָס צען רובל בײַ זיך, און כ'װײס אױך, אַז מיר טאָרן נישט האָבן קײן אײגן געלט בײַ זיך.

נאך מער ווען ער טוט א זאג און אז איך וועל גארנישט נעמען זעמלאק וועט עס זיין וואונדערליך רוף איך אויס, מיר זעהן מארגן זעמלאק זאגט דער זעלנער און טרעט אפ מיט א שפאן פאראויס פון מיר ער וויל ווייזט אויס נישט אנהאלטן מער דעם געשפרעך מיט מיר איך טוה דאס זעלבע איך טשעפע אים נישט מער אין הארצן פיל איך אז ער וועט מארגן טוהן וואס איך פארלאנג פון אים.

וואָס שטעלט איר אייך פֿאָר, זאָגט מיר, דאָס וואָס איר אַליין ווילט, אַז איך זאָל זיך פֿאָרשטעלן? דאָס איז נישט קלאָר געזאָגט. זאָגט קלאָרער. קלאָרער טאָר מען נישט, איר פֿאַרשטייט. דער כאַלאַט פּאַרט אויפֿן אַקסל, די קאָטעס אויף די פֿיס קלאַפּן. זענט איר דאָך שוין אויס פּאָעט אַזוי שנעל? ניין, נישט אויס פּאָעט, פֿאַרקערט, עס זינגט אין מיר דאָס קלאַפּן פֿון אײַערע קאָטעס, סלאַווע. קאָטעס קאָנען זינגען? אלץ קאָן זינגען. אלע מאָל? ניין, נישט אלע מאָל, נאָר איצט. דאָס געפעלט מיר, טאנצט סלאווע אַזש אונטער. נו, גוט געזאָגט. איך בין נישט קיין דיכטער, אָבער מוזיק פון ווערטער דערהער איך. עס זינגט אין מיר דאָס קלאפּן פון אייערע קאָטעס. די קאָטעס קלאפּן מוזיק. די סטעפּעס הילכן מוזיק. איר הערט ווי דער סטעפּ הילכט דורך אלע זיינע באשעפענישן אין די גראזן?

שטיל אויף די סטעפּעס בוראַטישע, שטיל, שטיל, אויך אין מיר איז געווען שטיל, אַז איר וועט ווען עס איז דערמאָנען זיך אין מיר, זאָלט איר געדענקען, שטיל אויף די סטעפּעס בוראַטישע. גוט, סלאַווע, ס'וועט שטענדיק אָפּהילכן אין מיר. זאָגט, אַז איך וועל אָפּהילכן אין אייך, איך, זאגט נישט סתם עס וועט, אייך פעלט נאך אלץ דרייסטקייט, איר האט שוין געהאט א פרוי ווען? ניין. און איר א מאן? ניין, נישט געהאט, איך בין ארעסטירט געווארן צו ניינצן יאר. זענט איר פאר דער צייט אין טורמע אויסגעוואקסן, שיין געווארן, מעג איך עס זאגן? יא איר מעגט, אבער קאן מען טאקע אין טורמע שיין ווערן? נישט נאר שיין, נאר אפילו שענער.

סלאַװע גיט אַ זאָג מיט אַ מאָל, צי װײסט איר, װאָס אַ מענטש צעטוט מיט אַ מענטשנס קערפּער? און צי װײסט איר, װאָס אַ מענטש צעטוט מיט זײַן אײגענעם קערפּער? אירע װערטער איבערראַשן מיך, הגם איך פֿאַרשטײ זײ. פֿאַר װאָס פֿרעגט איר מיך אַזױנס? זאָג איך. סוף פון קאסעט אַכט, המשך אויף קאסעט נײַן.

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיקע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.